ספר הושע, פרק י ב, פרשה ט ז, אזוי ווי אין כמה פרקים, די פרשה גייט באמת ווייטער פון די פרק, אונז וועלן אבער אפסטאפן דארט ווי די פרק סטאפט, ס'איז דא א שכל אין דעם, מען קען אריין קלערן וויאזוי צו פארשטיין לויט די פרקים, לויט די פרשיות, אבער פאר די ריזענס אוו טיים טוען אונז אזוי ווי די פרקים. די פרק איז, אדער די פרשה איז א. נאכאמאל די ענליכע איידיע וואס מיר זעהן כסדר, די נביא האט טענות אויף די עבירות וואס אידן טוען, די וואס אפרים טוט און און זייער עגלה, און אנדערע אזעלכע זאכן, און ער גייט צוריק לכבוד די טענות גייט ער צוריק אלל די וועי צו יציאת מצרים, אלל די וועי צו די אנהייב אפילו פארדעם, דא גייט ער צוריק אפילו אלל די וועי צו יעקב אבינו צו די אבות, און ער טענה'ט צוויי טענות וואס גייט אלעמאל ביידע צוזאמען, איינס אז די אייבערשטער האט שוין געהאלפן די אידן פון יענע צייטן און עס פאסט אז זיי זאלן מכיר טובה זיין, זאלן צוריק זיין נאמן צו אים, און צווייטנס אז שוין דעמאלטס האבן זיי זיך נישט געפירט ריכטיג, און ס'זעט דא אויס פשוט טייטש, וואס דאס איז א זייער אינטערעסאנטע זאך פון פון די פון די פרק, אז ער טענה'ט אז שוין יעקב אבינו האט זיך נישט געפירט ריכטיג אין געוויסע אופנים, מיט לבן צו מיט. וואס לבן האט אים געטון מיט עשיו, דאס בעיקר מיט די צוויי זאכן, דאס איז א זאך וואס מען דארף פארשטיין, די מפרשים אלע רעדן וויאזוי מען פארשטייט עס, אבער על כל פנים דאס איז א וויכטיגע זאך, אז דא גייט ער צוריק, דאס איז די איינציגסטע פלאץ אין דעם ספר, געווענליך גייט ער צוריק ביז יציאת מצרים, ביז די מדבר, דא גייט ער צוריק ביז יעקב אבינו. הייבט זיך אן אזוי, סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן. אפרים ישראל וואס דאס איז די זעלבע זאך זיי ליגן ליגענען מיך זיי זאגן ליגנט אויף מיך זיי זענען נישט ערנסט צו מיך אבער יהודה איז נאך אלץ מיט אל און מיט קדושים ער איז נאך געטריי רעדט אויס רד איז א שם נרדף צו געטריי ער גייט מיט אים אדער מלשון נישט קלאר וועלכע לשון לשון מושל וואס האט עס צו טון מיט מושל כ'ווייס נישט ער איז נאך אלץ מיט דער אייבערשטער דעי נקודה רעדט דא פון די צייט וואס די עשרת השבטים הייסט אז זיי האבן מער געזינדיגט אבער די יהודה גייט נאך לפחות מער בדרכי השם. איז ממילא רעדט ער וועגן אפרים אבער ער גייט רעדן אויך וועגן יהודה. עס קען זיין אז ער מיינט צו זאגן אז אזוי ווי ס'איז דא אין אסאך פירושים וויאזוי צו פארשטיין די קאנעקשאן פון אפרים יהודה אין די ספר, פשטות עיקר ספר איז פאר אפרים, ס'דא וואס זאגן אז די נביא הושע הגם ער רעדט צו אפרים אז ער איז געקומען פון יהודה, פאר דעם טענה'ט ער אמאל אז יהודה איז אויכעט גוט, איז יא גוט, אדער אז יהודה דארף זיך לערנען, אזוי ווי ער זאגט, שטייט אין אנדערע נביאים, וואלט זיך געדארפט לערנען פון דאס וואס געשעהן צו אפרים, פון דאס וואס גייט פאר מיט אפרים, און נישט צו טון אזוי ווי זיי. און ער זאגט אזוי, אפרים, רועה רוח ורודף קדים, כל היום כזב ושוד ירבה, וברית עם אשור יכרותו, ושמן למצרים יובל. אפרים לויפט נאך די ווינט, יא רועה רוח, אז ער פאשעט די ווינט, ער לויפט נאך די מזרח ווינט, ער לויפט נאכן הבל ורוח, ורעות רוח, שטותים, אין אנדערע ווערטער ער זאגט גאנץ טאג ליגנט, ער מאכט ברית'עס מיט אשור, שיקט אויל פאר מצרים כאילו דאס איז א חלק פון זיין ברית, ער גייט אים צאלן מיט אויל, כאילו עס גייט אים העלפן, עס העלפט נישט. יעצט יהודה אויכעט, וריב לאדני עם יהודה, ולפקוד על יעקב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו, מיט יהודה, ס'זעהט דא אויס, זייער אינטערעסאנט, יעצט באמערק איך, אז יהיד, אפרים הייסט ישראל, די מלכות ישראל, און יהודה זעהט אויס הייסט יעקב, ס'קען זיין אז די צוויי נעמען וואס איז דא יעקב און ישראל האט עפעס צו טוהן אויכעט מיט די צוויי מלכות וואס זענען געווען, אז מלכות אפרים רופט מען אלעמאל מלכות ישראל, קען זיין אז מלכות יהודה קעגן דעם, אזוי ווי די קלענערע מלכות הייסט מלכות יעקב. און ער זאגט אזוי, די אייבערשטער האט צוריק געגעבן פאר יעקב זיינע דרכים, און ער הייבט אן ביז דאן, בבטן עקב את אחיו, ובאונו שרה את אלהים, נאך אין בויך האט ער עוקב געווען, אזוי ווי אונז לערנען געכאפט די ידו אוחזת בעקב עשיו, און ס'זעט דא אויס אז די פסוק פארשטייט אז ס'איז נישט געווען א גוטע זאך, און נאכדעם האט ער זיך געשלאגן מיט גאט, דאס איז די מעשה וואס אונז לערנען פון. און דארט די מלאך וואס איז געקומען, וי, ויאבק איש עמו, ויש, וישר אל מלאך ויוכל, אזוי ווי מיר זאגן ישראל וישר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. דאס זאגט די פרשה, פארציילט דא די מעשה פון יעקב, ער איז געווען בבטן, שפעטער האט ער זיך שרה עם אלהים. שרה אל מלאך, אפשר די זעלבע זאך, די מלאך און די אלהים איז די זעלבע זאך, ער האט אים געקענט, און ער האט געוויינט צו אים, ער האט אים געטראפן אין בית אל, גערעדט מיט אים אין בית אל, אונז ווייסן אז די אייבערשטער האט גערעדט מיט יעקב אין בית אל, פרשת ויצא, און אויך אין בית אל איז געווען למעשה די עגלים פון שומרון, אפשר האט דאס צו טון מיט דעם. און ער זאגט, פירט אויס די נביא די שטיקל לכאורה אזוי, ואדני אלהי צבאות, אדני זכרו. ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמור וקוה אל אלהיך תמיד ס'הייסט ס'קען זיין פאר יעקב האט זיך גערופן בית אל אבער די אייבערשטער איז איז אלקי צבאות ער איז די גאט פון די מיליטער די גאט פון זיין מענטשן מ'דארף אים רופן השם הוויה און ממילא דארף מען גיין מ'דארף תשובה טוהן צו דיין גאט די ישראל אדער די יהודה גייט צוריק צו דיין גאט

ויאמר אפרים, אך עשרתי, מצאתי און לי, כל יגיעי לא ימצאו לי עוון אשר חטא, איך בין טאקע רייך געווארן פון מיינע מאזני מרמה, קיין מען קען דאך נישט טרעפן קיין חטא, מען קען נישט טרעפן קיין פראבלעמען מיט מיך. אבער דער אייבערשטער ווייסט יא, ואנכי אדוני אלהיך מארץ מצרים, איך געדענק איך בין נאך דיין גאט פון מצרים, און עוד אושיבך באהלים כימי מועד, איך וועל נאך דיך צוריק לייגן אין אהלים אזוי ווי עס איז געווען אין מדבר, דו מיינסט אז יעצט דארפסטו מיך נישט, דו ביסט רייך, דו קענסט מאכן ביזנעס, איך קען דיך צוריק לייגן דארט. און ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי, וביד הנביאים אדמה, איך האב גערעדט מיט אלע נביאים, איך האב געברענגט אסאך חזיונות, איך האב מדמה געווען, איך האב געברענגט משלים, דמיון, ביד הנביאים, דאס הייסט איך זאג דיך כסדר מוסר, ס'האט מיר נישט געהאלפן, אם גלעד און אך שוא היו, בגלגל שוורים זבחו, גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי, און דערווייל שעכט מען אין גלגל שוורים, פון וואס רעדט זיך פונקטליך דאס? ס'זעט אויס ס'רעדט פון עפעס א שלעכטע זאך אז מען שעכט צו עבודה זרה, אין גלגל האט מען גע'שחט'ן שוורים, זיי האבן אן א שיעור מזבחות, ס'הייסט מזבחות לעבודה זרה, אזוי ווי ס'איז דא גלים, אזוי ווי גלים מיינט אפשר וועיווס אבער נישט וועיווס, בערגלעך, זאמד צו עפעס אויף תלמי שדי, מיר האבן געלערנט תלמי שדי מיינט די שורות וואס מען אקערט. און יעצט גייט ער צוריק, ער זאגט, ס'הייסט, בקיצור המעשה איז דא, אז דער אייבערשטער רעדט שוין פון לאנג פאר די אידן, ער טרייט זיי צו מאכן גוט, ביז דערווייל שעכטן זיי נאך שוורים. און ער גייט צוריק נאכאמאל צו יעקב אבינו, ער זאגט, ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באשה, אה, דא זעסטו אז יעקב און ישראל זענען די זעלבע, ובאשה שמר, יעקב האט געארבעט פאר א פרוי, פאר רחל, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ובנביא העלה אדני את ישראל ממצרים, ובנביא נשמר, דא איז א אינטערעסאנטע קאנעקשאן, ס'הייסט יעקב קען זיין ער מיינט צו זאגן אז יעקב האט זיך געמוטשעט אויף א צו האבן א פרוי האט זיך געדארפט מוטשען און זיבן יאר געווארט געהאפט פאר די אישה אבער דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן מיט מצרים פון מצרים מיט א נביא און זעט אויס ער מיינט צו זאגן אזוי ווי ער זאגט דא איך האב געווען נאך די ביד הנביאים איך האב געשיקט כסדר מיט די נביאים איך האב דיך ארויסגענומען פון מצרים אבער נישט סתם מיט א נביא איך האב דיר געזאגט קלאר וואס איך וויל און ביז דערווייל הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדוניו אפרים איז מכעיס ער מאכט ביטער ער מאכט כעס פאר דער אייבערשטער, און זיין זיין חרפה, זיין בושה וועט צוריק קומען צו אים, זיין זיין בלוט, זיין אומשולדיגע בלוט וואס ער וועט גיסן, וועט זיך צוריק גיסן אויף אים. דאס איז די ענד פון די פרק, לכאורה די המשך, די נעקסטע פרק איז ממש א המשך אבער אונז וועלן לערנען מארגן.